דעם ענין פון בדיקת זרע, אן דעם הייבט זיך גארנישט אן, דאס איז דער ערשטער שטאפל, מען דארף בודק זיין, נעמען, ווילן האבן א סעמפל, זען וואס טוט זיך אז ס'איז נישטא קיין קינדער, איז מען חושש, א טייל דאקטוירים היינט הייבן אן תיכף, א פרוי קומט, עס איז נישטא קיין קינדער, אין אמאליגע צייטן האט מען געגעבן געמאכט טעסטן אויף די פרוי, געקוקט וואס איז די חסרון, און אזוי, מען האט געגעבן אזא מין מעדיצין, אזוי, מען האט אזוי פרובירט, אזוי פרובירט, שוין, עס איז דורכגעגאנגען א יאר צוויי, וואס מען האט אויסגע, מען האט געזען אז עס איז נישט עושה רושם, אדער אדער אלעס איז גוט, זיי זעהן אלעס קלאפט און עס פארט ווי א פידל, און אלע די ווסתות זענען געהעריג, מ'ברויך עס נישט רעגולירן און אלעס איז גוט. נו, האבן דאקטוירים געזאגט, דארף מען זעהן, מסתבר אז עפעס איז א חסרון ביי אים, ממילא דארף מען זעהן וואס מ'טוט. היינט. געוואלדיג דאקטוירים, ער וויל תיכף ער הייבט אן תיכף מיט ביידע, ער וויל נישט דאס מיט יענ, ער וויל זעהן שוין וואס טוט זיך ביי איר און ביי אים, דאס אליינס האט נישט על פי תורה, זייער זייער רחוק, ווייל טאמער די חסרון איז ביי איר, דאס ממש זרע לבטלה. זרע לבטלה איז חמורה שבחמורות, פון די הארבסטע זאכן, שטייט אין שלחן ערוך, נישט קיין מוסר ספר, נישט קיין ראשית חכמה, א סעיף אין שלחן ערוך, אסור להוציא שכבת זרע לבטלה, ועון זה חמור מכל עבירה שבתורה, א סעיף אין שלחן ערוך. ס'דא גרויסע עבירות אין די תורה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, און אסאך אסאך עבירות און אנדערע עבירות, ועון זה חמור מכל עבירה שבתורה, עד היכן הדברים מגיעים, ווייסט דאך יעדער ווייסט שוין די אלע מאמרי חזל, כאילו מביא מבול לעולם, און נאך אנדערע און איז עס כעובד עבודה זרה, די אלע די אלע די דרושים וואס די גמרא זאגט בפרט אין הייליגע ספרים וואס שטייט דערויף ווייל יעדער ווייסט אז דאס איז חמורה שבחמורות, דאס הייסט דאס הייסט מען הייבט אן מיט בדיקת זרע דארט ווי עס קען זיין אז ער איז ער איז גאר אלעס איז געהעריג ביי נעם נאר ביי איר איז די חסרון וואס האט שטערט די די זרע, זעכער דארף יעדער ערליכער איד נישט צולאזן אז די דאקטער וויל נישט. וועט מען זאגן א גוטן טאג, וועט דער אייבערשטער שיקן די ישועה דורך א צווייטן דאקטער. אבער לאמיר שוין רעדן ווען ס'איז יא, און מ'האט שוין פרובירט, שוין דורכגעגאנגען אפאר יאר, מ'האט שוין געטאן אלע רפואות מיט אלעם, און מ'זעט ביי איר איז אלעס געהעריג, אזוי אז ס'איז מסתבר אז מסתם קען אויך זיין אנדערע סיבות, השם סגר את רחמה, אין די תורה הקדושה איז דאס מלא, די אייבערשטער האט האט פארמאכט, די אייבערשטער האט געהאט זיינע טעמים, און מען האט געדאווענט צום אייבערשטן וישמע ה' אל לאה, שהיתה מחזרת להעמיד דורות, ויפתח ה' את רחמה וכדומה, אבער גוט, עפעס קען זיין אז דאס איז דאך זיין שולד, נו, גייט מען צו א דאקטער, און ער מאכט בדיקת זרע, ער וויל זעהן צו אפשר די זרע טויג נישט, איז ער איינגעפירט אז מען הייבט אן ביי ערליכע אידן די ערשטע שטאפל אז מען נעמט זרע פון איר, נאך א ביאה נעמט מען ארויס זרע פון איר, ס'איז זייער א גוטער מהלך, ווייל ער האט געטאן כדרך כל העולם, כדרך וואס דער אייבערשטער הייסט, און ביי איר איז נישטא די איסור פון השחתת זרע, מ'נעמט מען ארויס די זרע, ס'האט אבער א געוואלדיגן חסרון, אז ביי א געוואלד נשים קען מען נישט נאכדעם וואס די זרע איז שוין איז שוין ביי איר, עס גייט דורך א שטיקל צייט נאך די ביאה, דעם אמאל פלעגט מען טאקע משמש זיין ביים דאקטער אין אפיס אין א צווייטן צימער אז ער זאל קענען תיכף ארויסנעמען דאס איז קען דאס העלפט יא אבער געווענטליך אז מ'איז משמש ביי זיך אין שטוב און ווילאנג מ'פארט צום דאקטער ווילאנג אזוי איז ווערט עס שוין קאליע דארט דא אזעלכע עסידס מיט זאכן אינעם גוף וואס דאס מאכט קאליע איז איז אז זיי נעמען ארויס די זרע זעען זיי אז ס'טויג נישט. אבער עס איז נישט אמת, אז למעשה האט ער גוטע זרע מיט אלעם, נאר עס קוקט אויס ווי עס טויג נישט, איז רובא דרובא איז לא יצלח, אדער זיי זעען אז ס'דא, זיי האבן דאך א מאס וויפיל זיי האלטן אז מען דארף האבן בדרך הטבע, א מענטש האט אפאר, ביי יעדע ביאה קומט ארויס אפאר מיליאן כוחות, ביי איין ביאה אפאר מיליאן כוחות, וואס פון דעם אלעם וואלט אז מ'האט געהאט אן אזא גרויסע מאשין וואס קען דאס אויפארבעטן, וואלט א מענטש געקענט האבן פון איין ביאה צוואנציג דרייסיג מיליאן קינדער. נאר ס'איז נישט דא, נישט דא אזא מאשין, א מענטש קען נישט האבן מער ווי ששה בכרס אחד, אבער על כל פנים ביי זיי האלטן אז ס'מוז זיין א געוויסע א געוויסער כח וויפיל

געבויט איז דאס געבויט אויף א גמרא, וואס די גמרא זאגט, מסכת יבמות זאגט די גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, ניקב, טאמער ס'איז געלעכערט געווארן דער אבר ונסתם,

אמר רבא, אטו כולי עלמא ברזילי הגלעדי, דו מאכסט מענטשן ברזילי הגלעדי איז די גמרא געווען שטוף בזימה, יעדער מענטש אז ער וועט זען, ער וועט זען דארטן בגדי צבעונין פון א אישה, דורך דעם וועט ער, וועט ער מוציא זיין זרע, אלא מחוורתא כדשנין מעיקרא, ניין, מ'דארף נעמען אזא ווארעמע זאך און ארויפלייגן און אזוי צוביסלעך וועט ער נתחמם ווערן און ער וועט זען זרע. זייער א וויכטיגע גמרא צו דעם שמועס בכלל אויף דעם אופן וואס מען טוט די גמרא ווערט נישט געברענגט ווערט נישט געברענגט אין רמב"ם אין רמב"ם אין שלחן ערוך ווערט עס נישט געברענגט. ווי א טייל האלטן אז מען פסק'נט נישט אזוי, מען טאר נישט, בכל אופן, מען טאר נישט מאכן קיין סיבה אפילו לטובה מען זאל וויסן צו דער איד איז מותר לבוא בקהל, איז ער א כרות שפכה וואס איז א לאו אין די תורה, און טאר מען נישט איז ער מותר לבוא בקהל, טאר מען נישט. אזוי זאגן אסאך פוסקים און אזוי זאגט דער פתחי תשובה אויך אין סימן ה', סוף סעיף קטן ה'. אנדערע פוסקים אויך אז דאס איז נישט להלכה, טייל האלטן אז ס'איז יא להלכה. ווידער דער בית שמואל, אין סימן כ"ה, זאגט דער בית שמואל, דארט איז געווען א שאלה, א אישה איז געווען א רואה דם מחמת תשמיש, און ס'איז געווען א ספק, ס'איז דא אזא קראנקהייט ביי א טייל מענער אז זיי זעען בלוט, מיט די זרע קומט ארויס בלוט. ער קומט אויס זי איז גארנישט קיין רואה דם מחמת תשמיש הייבט זיך נישט אן נאר אין זיין זרע איז דא דם זאגט דער זאגט דער בית שמואל אויב מ'טרעפט דם ביי אישה נאכן די ביאה איז דא א ספק צו דער דם

ממילא מעג מען פאר דעם מעג מען פאר דעם אויך מברר זיין צו זי איז רואה דם מחמת תשמיש צו נישט, ויש לדחות, אבער מען קען עס דוחה זיין, וצריך עיון, ער זאגט נישט מיט וואס מען קען דוחה זיין די ראיה, דאך א גוטע ראיה איז דא פון די גמרא, ס'דא א בית שמואל ווייסט מען ער האט געמאכט א מהדורא קמא אונז האמער דאס איז שוין מהדורא בתרא דער בית שמואל וואס אונז האמער דאס איז שוין א צווייט איבערגעארבעט, א צווייטע, אויב ס'איז דא דער ערשטער, יעצט האט מען ערפינדן דעם ערשטן בית שמואל אויך, דעם ערשטן ביי שמיל, זאגט ער אליין, ער זאגט דארט אויך די זאך צריך עיון, און ער זאגט, א גרויסער חילוק, דארט איז נישטא קיין אנדערע עצה, ממילא נעמט מען אזוי אן. מה שאין כן דא, איז דאך דא א עצה, זאגט די גמרא. מיט א שפופרת קען מען מברר זיין צו די פרוי איז א רואה דם מחמת תשמיש, מ'לייגט אריין א שפופרת און מ'זעהט צו עס קומט ארויס דם, איז דא א צווייטע עצה פארוואס זאל מען מתיר זיין ער זאל מוציא זיין זרע, אזוי אזוי זאגט דער בית שמואל אליינס און מתיר עס, דאס איז זיין צריך עיון, איז דאך עס נישט דומה, אין מחצית השקל זאגט ער אן אנדערע חילוק אויף דעם צריך עיון. איך שרײַ דעם מהדורא קמא, זאָגט ער, צריך עיון! ווי גלײַכסטו עפּעס צו די צוויי זאַכן? דאָרטן, וווּ איז דאָך דער מענטש אַ חשש צי ער איז מותר לבוא בקהל צי נישט. האָט מען מתיר געווען ער זאָל מוציא זרע זײַן, כּדי אַז דער ייִד זאָל קענען חתונה האָבן, האָט מען מתיר געווען אַזאַ זאַך. דאָ, בײַ רואה מחמת תשמיש, איז דאָך דאָ אַן עצה פֿון שפֿופֿרת, ס'איז דאָך דאָ

ווידער אין אמרי אש איז דא א תשובה, ער זאגט אז די טעם איז ער האלט עפעס ער גייט אין אזא מהלך אז ביי כרות שפכה איז נישט דא דער איסור פון מוציא זרע לבטלה אינגאנצן ווייל ס'איז א כרות שפכה ער קען נישט האבן ער קען נישט מזריע זיין געהעריג איז נישט דא דער איסור פון זרע ממילא דערפאר האט מען דארט לייכטער מתיר געווען אבער ס'איז נישט קיין ראיה ס'איז סתם א איד ווייל דו ווילסט עפעס מברר זיין ס'איז א רואה מחמת תשמיש איז נישט קיין ראיה.

מען וויל מברר זיין לצורך פערי וריוויע, וויסן צו דער מענטש האט זרע, צו וויאזוי, צו כדומה, וויאזוי עס ארבעט. לכאורה די וואס זענען מתיר וועגן רואה מחמת תשמיש, איז לכאורה די זענען מתיר לצורך פריה ורביה אויך, כדי זיי זאלן זיך נישט גט'ן, עס איז נישטא קיין קינדער, עס איז זיך עלול חס וחלילה זיך גט'ן. דא ווייטער תשובות און א טייל ספרים וואס זענען מחלק, ניין, אפילו איך זאל לערנען אז מען מעג וועגן רואה מחמת תשמיש, וועגן רפואה אפשר נישט, ווייל רפואה איז נישט קיין דבר ברור אז ס'וועט זיין לתועלת, און אזוי די לשון איז אין דברי מלכיאל. אפשר שיוליד בלאו הכי, ער קען ער קען האבן קינדער אן די אלע וואס די דאקטוירים אז דארט געוואר ווערן און זעלן טוהן, ונזדמן הרבה פעמים שהולידו אחר כמה שנים האט אסאך יארן נישט געהאט קיין קינדער און שפעטער האט דער אייבישטער געהאלפן ואיכא ספיקות טובא. איז דא אסאך ספיקות, איינס קען זיין ס'עט נתברר ווערן שהמניעה איננה מאתו, מ'עט טרעפן טאקע אז ס'גוט דער זרע, אלעס איז גוט, באחד אז ס'נאר אין די פרוי די די פראבלעם, וואלט מען דאך אומזינסט פון אים מוציא געווען זרע, מ'איז געוואר געווארן טאקע אז ס'אלעס גוט, ס'געווען געווען א שאד פאר דעם פאר די געמוטשעכטס, און ואפשר שלא יוכלו לרפאותו, און אפילו מ'עט טרעפן אז ס'נישט גוט, ווער זאגט מ'עט אים קענען אויסהיילן? אפשר נישט קענען אויסהיילן? ואפשר שאינם מבינים כראוי, און ואפשר ראוי להוליד, און ואפשר שבאשה אחרת תוסר המניעה, ממילא האלט ער אז מ'טאר עס נישט טון. לצורך רפואה טאר מען נישט מוציא זיין זרע, בודק זיין וואס מ'זאל טון דא. תשובות מהר"ש, גרויסן גאון, ראדאמישלער רב. זכרונו לברכה, זאגט, זעלבע לשון, מ'קען זיך נישט פארלאזן אויף דאקטוירים, אזוי ווי שטייט אין יורה דעה אין סימן קפ"ז, טאמער איז א רואה מחמת תשמיש און דער דאקטאר גיט איר מעדיצינען, ער זאגט, ער זאגט ס'איז שוין אויסגעהיילט, עס וועט שוין מער נישט פארקומען, ס'שטייט אין שולחן ערוך אז מ'קען זיך נישט פארלאזן.

ברענגט ער צו, ער האט געפרעגט דעם בערזשאנער רב, האט ער אליינס געפרעגט, איינער האט נישט געהאט קיין קינדער און מ'האט געוואלט ארויסנעמען די דאקטוירים, פעסטשטעלן דעם זרע, והשיב, חלילה להתיר, חלילה להתיר, ואין לו דמיון להא דיבמות שמביא בית שמואל, ס'האט נישט קיין דמיון.

אין דברי יואל אין סימן ק"ז האלט אויך אזוי אז ס'איז אסור, העלפט נישט קיין בדיקת זרע אפילו לצורך רפואה. אין מנחת אלעזר חלק ה איז אויך דא א תשובה און ער זאגט רובא דרובא אין בו תכלית הנרצה, רובא דרובא האט מען דערפון גארנישט, אין בו תכלית הנרצה, שדי חמד. ס'איז פון ארצות חיים, אז מען לאזט נישט איבער קיין ודאי, מפני ספק טוהט מען עובר אויף זרע לבטלה, ספק אפשר וועלן זיי העלפן, טאמער זיי וויסן צו העלפן, קען עס נישט טוהן. ברענג צו אין דעם קונטרס, וואס מען האט שוין גערעדט פון די ענינים, ברענג איך צו, מיר אליינס דערציילט א איד, זיכער פארן א זכות אין גן עדן, סיי דער סיפור איז א זכות פארן, און סיי זיין זיין כח וואס ער האט געטאן אזוי ווי א איד דארף טון, און א איד האט געהייסן ר' אברהם מענדלאוויטש, זכרונו לברכה, א תלמיד פון זיידן פון סערדאהעל, א חשוב'ער איד, א תלמיד חכם, א בן תורה, ער האט מיר אליינס האט מיר ער דערציילט, כ'האב אליינס געהערט, מיר אליינס דערציילט. אז ער האט נישט געהאט נישט געהאט קיין קינדער לא עלינו איז אוועק אן קיין זרע של קיימא און ער איז געווען אין ארץ ישראל און איז ער געווען ביים חזון איש וועגן עפעס א זאך בדיקת זרע און ער האט אים מתיר געווען

וויל עוסק זיין יעצט איז די פיאות און מיר גייען מיר באם חזון איש און מען האט אים געפרעגט און האט אים מתיר געווען אז ווען דער בעלזער רב מאכט אז ער זעט צו אסאך מאל ווען ער האט געהאט אזא זאך האט ער אזוי זיך געריבן אזוי די הענט האט ער אזוי מיט די הענט אוי וויי מיינע יונגעלייט זאלן מיך פרעגן אזאלכע שאלות.

נישט געבן מן השמים, קען דאס וויסן דאס רזין דרזין עילאין, דאס איז ס'איז מן הנסתרות להשם אלקינו. אויך דערציילט דא א איד, קען יעדער איינער אים איבערפרעגן, אויך געהערט פון אים אליינס רבי חיים פסח גאלדשטיין ער זאל זיין געזונט, אליינס דערציילט, ער האט מזכיר געווען פארן סאטמארער רב פארן רעבן זכרונו לברכה, האט ער מזכיר געווען א. א איד נעבעך ער האט נישט קיין קינדער און מ'האט שוין געמאכט א טעסט אויף אים און מ'האט פעסטגעשטעלט אז ס'איז נישט גוט און אזוי א גרויסע רחמנות האט ארויסגעלייגט פארן רעבן די גאנצע פעקל וויאזוי עס איז אזוי פון וואו ווייסן זיי אז ער קען נישט האבן קיין קינדער פון וואו ווייסן זיי דוכט זיך אז ער קען נישט האבן קינדער נו מ'האט געמאכט א טעסט. טעסט, מען טאר דאך נישט! געגעבן אזא שריי האט ער מיר געזאגט דער וואס, נאך יעצט קלינגט מיר אין די אויערן דער געשריי, טעסט ער מאכט ער, מען טאר דאך נישט! און מ'זעט טאקע אין דברי יואל פסקנט ער טאקע מפורש אז מען טאר נישט! קען גארנישט פארשטיין א חסידישער איד, א בעלזער חסיד, צו א סאטמארער חסיד, א מונקאטשער חסיד, כאטשיג ווער, ווען מען הערט אזאלכע ווערטער, וויאזוי איז דאס געווארן? וויאזוי איז דאס? וויאזוי איז זאת התורה לא תהא מוחלפת? וואס איז פלוצלינג געווארן? וואס איז היינט געווארן? נעכטן האט מען געהאלטן מפורש אז בדיקת זרע איז א איסור. ס'איז דא צווישן די פוסקים וואס זיי האלטן אז ס'איז מותר. טאקע דא.

און ווען, אזוי מ'האט שוין פריער גערעדט, די גרויסע ווייטוג, א יאר נאך די חתונה, זיבן חדשים נאך די חתונה, אוי, וואס איז דען פאר א גוט יאר, האסט נאך שוין אנגעהויבן גארנישט צו טון, און, און, און, און, וואס, וואס כאפסטו, וואס יאגסטו, נישט נאר עס העלפט נישט, מאכן פופציג מאל ערגער מיט דעם זאך, אזוי האפט מען צום אייבערשטן, און אסאך ווערט טאקע געהאלפן, נאך דריי יאר, נאך פינף יאר, ס'מעשים בכל יום, יעדער ווייסט, ס'איז נישט קיין סוד. מענטשן ס'נעמט צייט ווילאנג עס קען גיין גראד, מסיבות מסיבות, אבער מען הייבט שוין אן, ער האט נישט קיין צייט, ער הייבט שוין אן פינף חדשים נאך די חתונה, שטיקט מען שוין, אדער די שווער די שוויגער, אדער דער טאטי מאמע, אדער ווער, געפערליך, מ'דארף שוין זעהן וואס עפעס נישט דא, מ'דארף גיין צו מאכן א טעסט און אזוי, און חס וחלילה, און מען טוט פעסטשטעלן אז ס'טויג נישט, שוין ווערט דארט בטל דאס גאנצע משוש החיים, שוין ווערט שוין דארטן א א שווארצקייט דארטן אין אין אין א זאך אינעם הויז, ס'איז שוין אלעס פארנעפלט, אומזינסט, אליינס זיך אנגעמאכט אייגענע דאגות און שברון לב, פאר אומזינסט פאר גארנישט. און די אלע האלטן אז ס'איז אסור. און נישט נאר די. דארט אין דעם קונטרס וואס אונז האמיר שוין ארויסגעגעבן, ויען אברהם, צפנת פענח, דער ראגעטשאווער, קרן לדוד, דברי ישראל, פון ר' ישראל וועלץ, שרייבט מען פון די גרעסערע רבנים, שרייבט ער. למעשה, בכלל לא הזדקקו לשאלה זו אלא לצורך גדול, די שאלה האט מען זיך שוין מזדקק געווען נאר לצורך גדול, כגון שעברו כבר עשר או עשרים שנה ולא ילדו, שוין אדורך צען אדער צוואנציג יאר וואס מען האט נישט געהאט קיין קינדער, ואף בכגון דא רובא דרובא החמירו, אפילו בכגון דא רובא דרובא מחמיר געווען, לכן, הירא דבר השם, יחוש לדעת הגדולים הנ"ל דאסרי בכל אופן. עמק הלכה, באר משה פונעם דעברעצינער רב זכרונו לברכה איז דא ווי ער אסר'ט אין חלק ג'. וויאזוי איז דאס געווארן עפעס אזא א דבר היתר א דבר רגיל? אויך דער פראבלעם וויאזוי מען זאל טון אפילו, שוין ער נעמט שוין אן ווי די מקילים ער איז א ער האט א גוט הארץ, איז דאך דא גרויס פראבלעם וויאזוי מען זאל דאס טון, אזוי מ'האט פריער גערעדט אלע אופנים, ברויך מען האבן א גרויסן ישוב וויאזוי מען זאל דאס טון. די עיקר רובא דרובא טוען, מען טוט אן עפעס א זאך אויפן אבר אז ס'זאל אריין גיין, מען זאל משמש זיין כדרך כל הארץ, איגרות משה דאס מתיר, און און ס'זאל ארויס קומען די זרע אין דעם אין דעם בייטל, ער שרייבט אויך משום עיגון בשעת הדחק גדול, עיגון וועגן שעת הדחק גדול איז ער מתיר. אבער באמת איז דא כמה, די צור יעקב, די פראבישנער רב, מהר"ש ענגל, שבט סופר, יגל יעקב, אנדערע טוען אסר'ן, ברענגען צו, אז מען האט אין דובב משרים דער טשעבינער רב אסר'ט אויך, ברענגען צו אז ער האט געזאגט, אויב דער בערזשאנער רב וואס ער איז ידוע בכוחא דהתירא האט מורא געהאט, האב איך אויך מורא. ער שרייבט דער בעזשאנער רב שרייבט אין מפתחות צו חלק ג' ביי די תשובה שרייבט ער חס ושלום להקל והמקל אזוי משמש זיין עתיד ליתן את הדין נאר זאגט ער אז ס'איז אזא ברייטער נקב דאס טייטש אז פארנט איז ממש אפן אז דער גאנצער זרע קען ארויסגיין האט מיך ווייטער גארנישט אויפגעטאן, ברויך מען דאך שוין נישט האבן די גאנצע פשעטל אז די גאנצע אז די גאנצע זרע קען ארויסגיין, ווייל אסאך מאכן היינט מאכן אזא קליינעם לאך, ער וויל דאך יוצא זיין אלע שיטות, מאכט ער אזא קליינעם לאך, מען ווייסט אז דער גומי איז אזוי, פון א קליינעם לאך פאלט ער צוזאם, אזוי אז אפילו א כלשהו קען נישט ארויסגיין, אבער נניח אז ס'קען יא ארויסגיין א כלשהו. נארט זיך ממש, נו איז ארויסגעגאנגען א כלשהו, א כלשהו איז אריין אין איר, נו איז די גאנצע איז אבער געבליבן דארטן, ניין און ניינציג פערצענט איז געבליבן דארטן, סמיות עיניים, ווידער נאך א פרט, די מתירים וואס זענען שוין יא מתיר, איז דא אין אוצר הפוסקים, ברענגט ער צו טייל רבנים, נאך צען יאר, נאך צען יאר,

גרויסע טענה רפואות וואס מ'האט נישט געהאט אמאל, אין היינטיגע צייטן שוין מער דא רפואות, ממש א מיעוטא דמיעוטא, וואס זענען בעלי מום ממש, ער בטבע, ער האט נישט קיין זרע, גארנישט בטבע, אייבערשטער זאל אפהיטן, אדער די פרוי, לאמיר זאגן איז א בעל מום, אז אז ס'פארמאכט, פארשטאפט ממש די טובס מיט אלעם, עס איז נישט דא קיין עצה גארנישט, גוט, ממש, זאג איך אויך נישט, ס'איז דא קיין קיין.

אויב מ'האט נישט ווען געטאן די אלע פעולות תיכף, וואלט מען געהאלפן געווארן מן השמים, צוביסלעך, איינער וואלט געהאלפן געווארן ביי די דריי יאר, איינער אפילו ביי די פינף יאר, וכדומה, נו, האט מען איינגעדרייט דעם עולם אין דעם אז דאס איז א היתר גמור, כאילו לא היה, מ'קען עס שוין מאכן נאך אפאר חדשים, מה יעשה הבן שלא יחטא, נו, זיכער כאפט ער, און ער לויפט שוין צו א דאקטער, און מ'טוט, און עס ווערט שוין א בהלה אין שטוב, מ'האט נישט געטראפן, מ'האט יא געטראפן, מ'וועט אזוי פרובירן, מ'וועט אזוי פרובירן.

חשש פון דעם, פון השחתת זרע, פון די איבעריגע וואס מען נוצט נישט סיי ווי, וואס מען האט נישט קיין קיין טובה, קיין תועלת דערין און לרפואה. א טייל הייסט מען זאל צוריק לייגן אין איר די אלע אפפאל, זאל מען צוריק לייגן אין איר, און דארט וואו עס איז שוין דא אן עמבריו, זאל מען אריין לייגן, נישט פראפעשענעלי וכדומה, דאס אלעס אבער נאר, נאר נישט קיין ריכטיגער, נישט קיין ריכטיגע מהלכים. אפילו וואס מען רופט PCT, וואס מען נעמט ארויס פון איר, דאס איז דאך שוין א לייכטערע זאך על פי הלכה, ער האט משמש געווען, מען האט ארויסגענומען פון איר, איז דא א תשובה אין מהרש"ם, דער מיסקער רב, ער האלט אז מען זאל עס נאר טון בלי ידיעת הבעל, אז דער מאן ווייסט איז דא א חשש פון השחתת זרע, בלי ידיעת הבעל, אזוי איז ער דארטן מיקל דערינען. טייסט זאגן אז ער איז נאך פון צפון דאס פארנוי איך אויך דורך דאס אליינס. גדולי גדולי הפוסקים וואס זיי טוען עס אסור איז עס אסור, ערלעדיגט.